זיי שטעלן אזוי אויס זייער מארשרוט אז צו דער זעלבע פרשה זאלן זיי זיין אין דער זעלבע שטאט. די נעמען פון די שטעט געדענקן זיי נישט אלע, זיי געדענקן בלויז די סדרות און ביי וועמען זיי האבן געגעסן שבת און זיי רעדן וועגן די שבתים. בראשית זאגט א איד מיט רויטע אויגן, האב יעך. א פעטן פיש און פעטשיי און ציבעלעס מיט שמאלץ און קיגל און קישקע און צימעס און בראנפן וויפיל מען וויל נאר, און אפילו מלוה מלכה גיט מען א צולאג בארשט מיט קארטאפל. איך וואלט פאר מיין בראשית קיין דריי גילדן נישט גענומען. מיין ויקרא ענטפערט א דיקער איד מיט א פעך שווארצע בארד און מיט פינסטערע אויגן, וואס אזעלכע אידן געפינט מען אין די אלטע שפאט ביכלעך אויף אידן, מיין ויקרא זאל א פייער נעמען, א קליין פיצל פיש, קיין פעטשיי אינגאנצן נישט, און חלה גיבט מען נאר צו דעם המוציא, דערנאך דערלאנגט מען ברויט. צווישן גאנצן עולם בעטלערס, אפגערוקט אין א זייט, אין לייכטע צעריסענע קליידער, מיט א יונג שווארץ בערדל ארום זיין בלאס מאט פנים, זיצט א יונגער בעטלער אויף זיין מאגער זעקל און זאגט כסדר תהלים פון א צעשיטן סידור'ל.

איף וויל וויסן אן אנדערער פאר פינף פרוטות גיב יעך א גראשן. איך האב נישט קיין פרוטות זאגט דער יונגערמאן און הערט נישט אויף זאגן אין סידור'ל. קום מיט מיר שותפות זאגט א בלינדער וועסט מיך פירן און וואס מען וועט מאכן וועט זיין העלפט אויף העלפט. איך קען אליין נישט די וועגן ענטפערט דער יונגערמאן. וואס קענסטו? פרעגן די ארעמעלייט. גארנישט. וואס טוסטו? איך זאג תהלים. א משוגענער זאגט איינער.

ער האט גארנישט. ניין, זאל ער גיין פון דאנען שרייען אנדערע, מיר דארפן נישט קיין צדיקים. זאל ער גיין, זאל ער גיין, שרייט דער בעטלער מיט דער פייעריגער בארד און מיטן הילצערנעם פוס, ס'איז אזוי אויך ענג, איך וויל דא עמיצן ארייננעמען. ער גייט ארויס פאר דער טיר און באלד קומט ער אריין מיט א שווארץ ווייבל, א בלינדע אויף איין אויג, וואס טראגט א מענערישע קאפאטע מיט א שטריקל פארבונדן. שיינדל, זאָגט דער הינקעדיקער, דו קריך אַרונטער, ס'וועט דיר זײַן וואַרעם, ייִדן, לאָזט זי אַרײַן! די אָרעמעלײַט מאַכן אַ געוואַלד, אַ ייִדענע אין בית-מדרש? מע טאָר נישט! דער שמשׂ וועט אונדז אַלע אַרויסטרײַבן! זי איז נישט זײַן ווײַב, ער האָט זי צוגענומען בײַ אַ בלינדן, אַן אשת-איש, זאָל זי גיין אין הקדש! דער הינקעדיקער שטעקט אַרויס זײַן מעכטיקע ברוסט פֿון אַ גיבור. עטס פֿאַרגינט מיר נישט, זאָגט ער,

דעם הילצערנעם פיס שטעקט ער ארויס מען זאל אים זעהן, קיינער זאל נישט זעהן, קנייפט ער ביים דאווענען יעדן ארעמאן וואס וויל זיך ארויסרוקן אין פראנט פאר אים און פארשטעלן זיין הילצערנעם פיס. ביי דער שמונה עשרה קריגן זיך ארעמעלייט שטילערהייט, אזוי שטיל, קיינער זאל נישט הערן און מיינען אז דאס דאווענען זיי אזוי פרום. איינער דעם אנדערן קריכט מיט נעגל אין לייב.

ער לעשט זיי גיך אויס, באהאלט זיי אונטערן בעלעמע, און דערנאך לאזט ער זיך מיט א ניגונ'דל צו דער טיר, קישט די מזוזה און גייט ארויס. אבער אויף דער שוועל שלאגט ער זיך אן אין עמיצן, א וויילע דערשרעקט ער זיך. א מת? גיט אים א בליץ אין קאפ, א מת? וועמענס יארצייט-ליכט ער האט אויסגעלאשן? אבער באלד קומט אים צוריק זיין קאלטבלוטיגקייט, די קאלטבלוטיגקייט פון א שמש וואס איז יארן לאנג אויך א באגרעבער, וואס ווייסט אז פאר מתים איז נישטא וואס מורא צו האבן. ער דערזעט א יונגערמאן וואס זיצט און זאגט תהלים און ער פרעגט שטרענג, ווער ביסטו? א פרעמדער. וואס טוסטו? כ'גיי איבער דער וועלט.

וואס ביסטו? פרעגט ער דעם פרעמדן. א בחור, אן אלמן. א נע-ונדניק, ענטפערט דער פרעמדער. ווי הייסטו? דער פרעמדער טראכט א היפשע וויילע, ענדליך רופט ער אן זיין נאמען, יאשע. אפשר א גאט-זאך, פאלט איין דעם שמש א געדאנק. ער נעמט דעם פרעמדן ביי א האנט און פירט אים מיט זיך אויף וועטשערע.

פֿון הינטער דער צױם רױשן פֿאַראַקשנט בײמע. ס'בית-עולם, ברומט דער שמשׂ, האָסט מורא פֿאַר מתים? כ'האָב מורא פֿאַר גאָט, זאָגט דער פֿרעמדער. דער שמשׂ רעדט נישט מער. עפּעס װערט אים אומהײמלעך מיט דעם דאָזיקן שװײַגנדן פֿרעמדן. באַלד קומען זײ צו צו אַ טױער מיט אַ נידעריק טירל. בױג אײַן דעם קאָפּ, זאָגט דער שמשׂ, שױן נאָכדעם װי דער פֿרעמדער האָט זיך אָנגעקלאַפּט אין שטערן.

קאפיטל פֿערצן צומארגנס נאכן יריד האבן די ארעמעלייט גענומען די שטאט מיט שטורעם. ווי אלע מאל האבן די בעלי בתים גענומען טיילן די ארעמעלייט פרוטות. אבער זיי האבן נישט געוואלט נעמען. דער יארמארק איז געווען א גוטער און די ארעמעלייט האבן געוואלט נאר געלט אין מזומנים. קיין איין פרוטה, קיין איין שטיקל צוקער האבן זיי אין האנט נישט גענומען. מוציאס ברויט האבן זיי צוריקגעווארפן. ווערט דערווארגן מיט די פרוטות און מיטן צוקער האבן זיי געשאלטן. די בעלי בתים האבן געקרעכצט און געגעבן גראשנס, נגידים האבן אפילו געמוזט געבן קאפיקעס. אלע פרוטות זענען אריינגעפאלן צום פרעמדן יונגערמאן דעם שמש'ס אורח, און פארנאכט איז ער אוועק צום שטאט גבאי אויסטוישן די פרוטות אויף געלט. וויפיל האסטו? האט געפרעגט דער גבאי, א בייכיגער איד מיט א קורצן אטעם. כ'האב נישט געציילט.

וויפיל געלט האסטו געמאכט? האט ער אים שטרענג געפרעגט. כ'ווייס נישט. אין קעשענע ליגט אלץ. גיב מיר איבערצוציילן. דער פרעמדער האט אים אוועקגעגעבן אלע דרייערס. דער שמשׂ האט איבערגעציילט געלאסן ביים שיין פון זיין לאמטערן און זיי אריינגעלייגט צו זיך אין דער קעשענע. דער פרעמדער האט גארנישט נישט געזאגט, ארומגעגארטלט זיך און געלאזט זיך גיין. יאשע, וואו גייסטו? אין דער וועלט. ביי נאכט אין וועג? האסט נישט מורא פאר א סכנה? אומעטום איז פול מיט סכנות. איי ביסטו א קאלב, יאשע, האט דער שמשׂ געזאגט, קום קום מיט מיר אין בית מדרש. דער פרעמדער האט געפאלגט. אין בית מדרש האט אים דער שמשׂ געגעבן א בעזים אין האנט און געהייסן אויסקערן. דערנאך האט ער אים געהייסן אנטראגן האלץ און איינהייצן אין אויוון, שפעטער האט ער אים געפירט צו זיך אהיים, געגעבן עסן און אים געהייסן ארויפקריכן אויפן פיעקעליק. ער איז פארבליבן א משרת אין בית מדרש אונטער-שמשׂ ביי ר' קונע שמשׂ. גאנצע טעג האט ער געארבעט. באַלד פֿאַרטאָגס שױן האָט ער אָנגעטראָגן האָלץ און דעם ריזיקן אױװן אײַנגעהײצט. דערנאָך האָט ער געבראַכט װאַסער פֿון ברונעם און אָנגעפֿילט דאָס גרױסע פֿאַס און אַלע קופּערנע האַנטפֿאַסן. אױך האָט ער אױסגעקערט און אַלע געפֿונענע שמות אױפֿגעהױבן און אַװעקגעטראָגן אױפֿן בױדעם. די לאָמפּן-גלעזלעך האָט ער אױסגעװישט מיט דער פּאָלע. נישט לײדיק געגאַנגען, געאַרבעט האָט אים קונע שמשׂ געמונטערט יעדעס מאָל, װען ער האָט זיך אַװעקגעזעצט בײַ דער טיר זאָגן תּהילים. תּהילים װעסטו זאָגן שבת. אַלײן האָט ער איצט גאָרנישט געטאָן קונע שמשׂ, ער האָט בלױז אָפּגעהיטן יאָרצײַטן, באַהאַלטן ליכט,

אמאל האט ער געכאפט קלעפ, ער האט נאך נישט געקענט די גאנצע שטאט, און אנגעקלאפט צו א גוי וואס האט געוואוינט צווישן אידן, דער גוי האט אים מיט קאלט וואסער אפגעגאסן דערפאר. יאשע האט זיך אפגעשאקלט פון וואסער און געגאנגען ווייטער פון לאדן צו לאדן. טאמער איז עמיצער געשטארבן אין דער נאכט, האָט קונע געװעקט יאָשען אױפֿן געלעגע. יאָשע! הײַנט זאָלסטו געבן מיט אײן קלאַפּ װײניקער, אַ מת איז דאָ אין שטאָט. פֿרײַטיק האָט אים קונע געשיקט איבער דער שטאָט קלאַפּן מיטן הילצערנעם האַמער צו ליכט צינדן. רב קונע אַלײן איז געגאַנגען פֿון שטוב צו שטוב מיט דער פּושקע נאָך שמשות-געלט. ער האָט זיך אַזױ גענומען. לאזן וואויל גיין רב קונע אז אפילו פויקן אין מארק יעדעס מאל ווען מען הייצט אין באד האט ער אליין נישט געטון, ער האט אנגעהאנגען יאשען די פויק, געלערנט אים ווי אזוי צו קלאפן מיט די שטעקעלעך און אליין איז ער געלעגן און געשלאפן. א טייערע עלטע האבן אים אידן מקנא געווען, לעבט זיך ווי א מאנארך. און טאמער האט ער שוין געהאט א מינוט צייט יאשע און זיך אוועקגעזעצט ביי דער טיר זאגן תהלים, האבן אים די בחורים און יונגעלייט אין בית מדרש נישט געלאזט קיין מנוחה און אים געשיקט מיט שליחות'ן, יאשע קאלב, גיי ברענג געבראטענע עפעלעך, יאשע, וואסער ברענג, יאשע, פאפיראסן קויף, יאשע, לויף נאך א פלעשל בראנפן צו א יארצייט. יאשע הייבט זיך אויף פון ארט, זאגט נישט קיין איינציג ווארט און טוט וואס מען הייסט אים. נגידישע בחורים'לעך חתנים מיט גאלדענע זייגערס דערגייען אים די יארן. פון ליידיג גיין, פון אסאך עסן און פון גארנישט נישט טאן זענען זיי איבערגעזעטיגט, איבערגעלאדנט מיט לוסטיגקייט. זייערע כלות קענען זיי נישט, שרייבן צו זיי נישט, בלויז צו די מחותנים שרייבן זיי פשעטלעך

רײדן זײ ניבול פּה, און זײ רינגען אַרום יאָשען און לאָזן אים קײן תּהילים נישט זאָגן. יאָשע, שטאָרקן זײ אים, אַ װײַב האָסטו שױן אַמאָל געהאַט? קאַלב, די ערשטע מצװה האָסטו שױן מקײם געװען? ער ענטפֿערט זײ קײן װאָרט נישט. ער זאָגט בלױז תּהילים, זאָגט בײַ דער אַרבעט, בײַם גײן אַ גאַנג, בײַם הײצן אין אױװן, אַפֿילו בײַם אױסקערן דאָס בית-מדרש. עפּעס אַנדערש פֿון תּהילים זאָגט ער נישט. בלויז ביינאכט ווען ער איז ביים שמשׂ אויפן פיעקעליק זאגט ער עפעס אנדערש. פונקט צוועלף ביינאכט כאפט ער זיך אויף, ער צינדט דאס לעמפל נישט אן. אין דער פינסטערניש גיסט ער זיך אפ די נעגל פון דעם שעפל וואסער וואס ער גרייט זיך אן, ער טוט אן די צעריסענע קאפאטע, גארטלט זיך ארום און זאגט חצות. ער זאגט זוהר פון אויסענווייניג, סליחות.

פֿון בלויזן געדאַנק נעמט אים אַרום אַ ציטערניש. ער שאָקלט זיך, וואַרפֿט מיטן קאָפּ, כּדי צו פֿאַרטרײַבן זײַנע אייגענע געדאַנקען. ער קנײַפּט זיך, רײַסט פֿון זיך אויס שטיקער לײַב, פּײַניקט זיך, כּדי צו פֿאַרטרײַבן פֿון זיך די שלעכטע געדאַנקען, אָבער אין קנײַפּן זײַנעם פֿילט ער מער פֿאַרגעניגן ווי ווייטאָג. דער ווייטאָג איז זיס, האָט אַ טעם ווי אייגן בלוט,

טוט אן די קאפאטע, גארטלט זיך פעסט ארום און זוכט אין דער פינסטער זיין זעקל. אבער א שטארקע קראפט, א זייטיגע, א פרעמדע, האלט אים, מאכט אים שוואך זיינע פיס, גיסט זיי אן מיט בליי פון ארט נישט צו רירן. איידער ער גייט נאך, נעמט אים שוין ארום א בענקשאפט, א באגער נאך דער דאזיגער שטוב, נאך דער פינסטערער ווארעמקייט אירע, נאכן שטילן קלאגן פון דעם גריל,

קאפיטל פֿופֿצן אויפן וועג ארום בית עולם האט אנגעהויבן שרעקן אין די נעכט. בעל עגלות וואס זענען דורכגעפארן שפעט ביינאכט מיט זייערע וואגנס זאלץ און נאפט פארביי דעם בית עולם האבן געהערט שארכן שארן זיך אידן דארפסגייער וואס שלעפן זיך ארום איבער דערפער איינקויפן חזיר האר און האזענע פעלעכלעך האבן געזען אויפן בית עולם פייערלעך זיך צינדן און פארלעשן.

ביינאכט האט קיינער זיך נישט איינגעשטעלט דארט דורכצוגיין, אפילו די בעלי עגלות וואס האבן נישט מורא געהאט אליין צו פארן דורכן גראף זאמויסקי'ס געדיכטע וועלדער וואו ס'זענען געווען גזלנים און וועלף, האבן זיך נישט איינגעשטעלט דורכצופארן אליין שפעט ביינאכט פארביי דעם בית עולם. מען האט געווארט אויף, גאנצע חברות בעלי עגלות זיך צונויפגענומען עס זאל זיין היימליכער. מען האט געשמיסן די פערד, געקנאלט מיט די בייטשן, כדי די אייגענע שרעק צו פארטויבן, און שטילערהייט, אזוי אז קיינער זאל נישט הערן, האט מען אראפגעשלינגען א שמע ישראל. שלום, לייביש, אוריש, גדלי' האט מען אריבערגעשריגן צו זיך פון וואגן צו וואגן, כדי צו מאכן זיך קוראזש. וויא! חדר יונגלעך האבן מורא געהאט צו גיין אליין אין אוונט פון חדר.

איז געווען א כלה שוין מיט א ישיבה בחור די פייגעלע אבער זי האט געהאט טרייף בלוט און פאר דער חתונה אנטלאפן מיט א קאזאק פון דער אינטענדענטור און זיך אין רוסישן גארניזאן קלויסטערל טאקע אין דער עלטערן שטאט גע'שמד'ט. זי האט געהאט א שלעכטן סוף ווי די ווייבער האבן עס פאראויסגעזאגט ער האָט זי געשלאָגן, דער קאָזאַק, פֿון דער שטוב אַרױסגעטריבן, און זי האָט זיך געהאָנגען, געהאָנגען זיך אױף דער טיר פֿון שטוב צוזאַמען מיט איר קינד, װי זי האָט שױן געהאַלטן בײַם געבױרן. מען האָט זי באַגראָבן אױפֿן רוסישן צמענטער, בײַם פּלױט, װי עס קומט זעלבסטמערדער. דער מאַן אירער, דער קאָזאַק, האָט אַ פּראָסטן הילצערנעם צלם נאָך איר נאָכגעטראָגן, קײנער איז נאָך איר לװיה נישט נאָכגעגאַנגען. גלייך דערנאך האט גענומען שרעקן אויפן בית עולם, יעדע נאכט האט געשארט, פייערלעך האבן זיך געצונדן, און אידן האבן געוויסט אז דאס איז פייגעלע'ס ארבעט. ביים לעבן אונז בזיונות אנגעטוען האט מען געזאגט, און נאכן טויט לאזט זי קיין מנוחה נישט. יונגע מיידלעך האבן רחמנות געהאט, זי וויל נעבעך צום אידישן גוטן ארט, זי בלאנקעט זיך דארט ארום, נאר מען לאזט זי נישט אריין. די סופרים האבן געהאט אסאך ארבעט, אידן האבן געלאזט איבערקוקן די תפילין, דורכזעהן די מזוזות צו עס איז חלילה קיין אות נישט אפגעשפרינגען, אידן נגידים האבן אפגעריסן די טיר ביי ר' משה סופר, ער איז געווען א צדיק דער ר' משה סופר, פאר יעדן שם וואס ער האט אויפגעשריבן האט ער זיך פריער געטינקן אין מקווה. אויך פלעגט ער פאסטן גאנצע וואכן. כאטש ער איז שוין געווען פערציג יאר א סופר, האט ער בלויז צוויי ספר תורות געהאט אנגעשריבן. א פאר תפילין, א מזוזה, האט ער אפגעהאלטן חדשים לאנג. אידן, נגידים, האבן דווקא געוואלט איצט איבערקוקן די תפילין און מזוזות ביי ר' משה'ן. מיט זיינס א מזוזה האט מען זיך געפילט זיכערער. ר' משה האבן זיי אים געבעטן, וויפיל געלט איר וועט נאר וועלן, וועלן מיר באצאלן, אבי נעמט נאר אן. נאר ר' משה האט נישט געוואלט. נו או האט ער געברומט קיין ווארט נישט געוואלט אויסריידן און געוויזן מיט די האנט אז ער איז פארנומען. אין קליינעם שטיבל זיינעם איז געווען א קעלט, די שויבן זענען געווען מיט קישנס פארשטופט, פון קיך האט גערויכערט, די ווענט זענען געווען שווארץ, נאס ווילדע שוואמען האבן אויף זיי געוואקסן, דאָס צווייטע ווייב זיינס, אַ יידענע, אַן אויסגעדאַרטע, אַ לאַנגע, איז געזעסן אויף אַ קליין בענקעלע, געשטופּט איר טאָרבעדיקע ברוסט אַ זויגלינג אין מייליכל און געשריגן, זויג, צי, זויג פון מיר ס'חיות אויס! קינדער, איינס ייִנגער פון צווייטן, בלאַסע, קרום-פיסיקע, פאַרשמירטע, האָבן זיך געוואַלגערט אויף דער ערד, וואָס האָט אַפילו קיין פּאָדלאָגע נישט געהאַט און בלויז געווען מיט ליים באַדעקט, זיי האבן גענומען אין די פיסקלעך אלץ וואס זיי האבן געפונען אויף דער ערד, שאלן, דארע שטיקלעך ברויט, קאלך אפילו זיי האבן געוויינט, געלאכט, געפאלן, געשריגן, נאר ר' משה סופר האט זיך נישט אומגעקוקט. ביי א טיש אויף וועלכן עס איז געלעגן אויסגעשפרייט א קעלבערנע פעל, איז ער געזעסן אין טלית און תפילין, מיט א גענזענער פען אין האנט, און מיט פארהויבענע ברענעדיגע אויגן געקוקט צום פאררויכערטן באלקן. ער האָט געציטערט מיט דער האַנט, געשאָקלט זיך, געברומט עפּעס שטיל, פֿאַרמאַכט די אויגן. צען מאָל האָט ער צוגעלייגט די האַנט צום פּאַרמעט, געוואָלט אויפֿשרײַבן אַן אות, נאָר ער האָט נישט געשריבן. גזלן! האָט זײַן ווײַב געשריגן און אים געהויבן צוויי דאַרע פֿויסטן גלײַך אין די אויגן אַרײַן. מענטשן בעטן זיך בײַ דיר, ווילן באַצאָלן, שוחט אָן אַ חלף! נאָר ער האָט זיך נישט אָנגערופֿן. זײַנע גרױסע, רונדע, שװאַרצע אַפּלען זענען געװען אָפֿן, אָבער זײ האָבן גאָרנישט געזען נעבן זיך. די נגידים זענען אַװעק ברוגז. מילא, האָבן זײ זיך געטרײסט, אַנדערע סופֿרים זענען אױך ייִדן, ערלעכע ייִדן. דער רבי, ר' ברוכ'ל, אַ װײַבערישער רבי, אַ טאַטע פֿון פֿיר טעכטער, װאָס אַלע זענען זײ שטום, האָט כּסדר איצט געשריבן קמיעות. נישט נאָר װײַבער, נאָר אַפֿילו מאַנצבילן חסידים אפילו וואס האבן קיינמאל נישט געהאלטן פון ר' ברוכ'לן, חוזק געמאכט פון אים, האבן איצט געקויפט זיינע קמיעות וואס ער האט אין רויטע בייטעלעך געפאקט, ער האט זיי אליין געשריבן, די קמיעות, מיט א גענזענע פעדער, אויף גלייכע שטיקלעך פארמעט וואס די שטומע טעכטער האבן צוגעשניטן.

די שטומע טעכטער האבן געארבעט, געהאלפן דעם טאטן אין דער פרנסה, זיי האבן גענייט בענדלעך צו די בייטעלעך מען זאל זיי קענען טראגן אויפן האלז, זיי האבן פעסט די בייטעלעך פארנייט כדי קיינער זאל נישט קענען צוקומען צום פארמעט, די גרעסטע ארעמעלייט האבן געקויפט די קמיעות פאר אלע קינדער זייערע, דעם לעצטן גילדן אוועקגעגעבן, אבי זיך פילן זיכער קעגן די וואגלנדיגע פייגעלע צו דער דער משומדת, מיט אזא קמיע האט מען געוואוסט איז מען זיכער. ר' ברוכ'ל האט געשארט די גילדענס אין טיש קעסטל אריין, ער האט גוט באטראכט מיט די קורצזיכטיגע אויגן די מטבעות וואס מען האט אים געגעבן צי מען פאקט אים נישט אריין קיין אפגעריבענע און ער האט געווארנט מען דארף עס טראגן אויפן בלויזן לייב און היטן זיך נישט צו עפענען חלילה דער איינציגער וואס האט נישט מורא געהאט איז געווען ר' קונע שמש, פונקט ווי תמיד איז ער זיך געגאנגען מיט זיין שמש'דיגן לאמטערן צום בית עולם צו זיך אהיים, נאך אים איז נאכגעגאנגען יאשע קאלב. ער האט נישט געהאט פארוואס מורא צו האבן ר' קונע. עס האט זיך אמת גערודערט אויפן בית עולם, געשארכט, אויך האבן זיך פייערלעך געצונדן און געלאשן, אבער ר' קונע האט געוואוסט אז דאס איז נישט די ארבעט פון דער טויטע פייגעלע דער משומדת

ער האָט די גאָלדשטיקלעך אין אַן ערדענעם טאָפּ אַרײַנגעלייגט, און דעם טאָפּ באַגראָבן אין דער ערד, נעבן אַ קבֿר פֿון אַ צדיק, וווּ מע באַגראָבט קיינעם נישט מער. און פֿון גילעוויין האָט ער אַלע מאָל פֿאַרזוכט. האַרטער ווי שטענדיק, איז ער לעצטנס געלעגן אונטער די ביידע פּערענעס און געשנאָרכט. ער האָט אַפֿילו אויפֿגעהערט צו גיין צו טויטע. ער האָט עס איבערגעלאָזט פֿאַרן שמשׂ פֿון.

אפילו מתנות האבן זיי איר געשאנקן, זיידענע רויטע בענדער און סטענגעס צום צעשויבערטן קאפ האר, און דערפאר מיט איר געקראכן צו די אוהל'ס פון די צדיקישע קברים וואס זענען מיט פעק וואלנס אנגעלייגט. דו, חתן מיין, האט זי געזאגט צו יעדן יונג אין דער פינסטער נישט זעענדיג א חילוק צו וועמען זי רעדט, דו, חתן, צביה'ס, היהיהי! און יאשע איז געליגן אויפן פיעקעליק און געגליעט אינגאנצן. ער האָט אויפֿגעכאַפּט מיט וואַכן אויערן יעדן שאָרך, יעדע רויש פֿון דרויסן, און זיך דערפֿאַר געקנייפּט, שטיקער פֿלייש פֿון זיך אויסגעריסן. ער האָט געזאָגט זוהר פֿון אויסנווייניק. קאַפּיטל זעכצן סוף ווינטער, באַלד נאָך פּורים, איז אויסגעבראָכן אין שטאָט אַ מגײפֿה אויף קינדער. אָנגעהױבן האָט עס זיך הינטער דער שטאָט, אױף די זאַמדן, װוּ די דאָנער קאָזאַקן האָבן זײערע קאַזאַרמעס און פֿערד-שטאַלן. פּראָסטע ייִדן האָבן געװאױנט אױף די זאַמדן, דאָרפֿסגײער, מיליטערישע שנײַדער, בעל-עגלהס, לײמפֿירער און אױך אַ פֿעטער פֿון אַ פֿרײלעך הײַזל פֿאַר די סאָלדאַטן. בײַ אײנער אַ ייִדענע, אַן אַלמנה, װאָס טראָגט אַרום אַ קױשל מיט קערלעך אַרום די קאַזאַרמעס, איז אין שושן-פּורים אַװעקגעפֿאַלן אַ קינד, גענומען זיך שטיקן. די אלמנה האט אראפגעצויגן א זאק פון פוס, אנגעפילט אים מיט הייס זאלץ, און ארומגעוויקלט דעם קינד דאס העלדזל. אבער עס האט נישט געהאלפן. די אידענע איז אוועק מיט פארבראכענע הענט אין שטאט צו שמשון דעם רופא. ר' שמשון האט זי געמאכט קולות, ראטעוועט מיר מיין אויג אין קאפ, כ'בין א וויסטע אלמנה! ר' שמשון רופא האט לאנגזאם גענומען זיין קעסטל ביינקעס אונטערן ארעם, פאמעליך אנגעטוען זיין אכט עקיג היטל מיטן סאמעטענעם קנאפ אין דער מיט, ער האט גלייך געמאכט דעם שרונט אין זיין פיר עקיג פארשוירן בערדל, וואס יעדע האר דערפון איז געוועזן הארט ווי א שפיזל, און מיט געבייזער זיך געלאזט גיין מיט די אידענע, שוין נישט געהאט ווען אוועקצופאלן, נאר אין שושן פורים

קיין זאך האט אים נישט אזוי גענומען ווי אז מען האט אים געהויבן איבער זיין שונא יערעצקי דעם דאקטער. נו שוין שוין האט ער געברומט מיט הנאה, איך וועל עס אייך ראטעווען ס'קינד קומט! אבער ער האט עס נישט געראטעוועט. ביי אים אויף די הענט האט עס זיך פארקייכט און די אויגעלעך פארגלייזט. יענע מעשה האט שמשון דער רופא געזאגט, אויסגעשפיגן און גיך אוועק אהיים מיטן קעסטל ביינקעס אונטערן ארעם. דער געדאנק אז אין שטאט הייבט זיך אן אז עס וועט זיין מיט גאט'ס הילף אויף פסח האט אים געטרייסט פאר דעם אומזיסטן גיין אויף די זאמדן. די אלמנה האט אים אין איר טרויער נישט באצאלט דעם גילדן פאר דער טרחה. צומארגנס איז די אלמנה געלאפן צו דער חברה קדישא מען זאל קומען נאכן מת אבער די חברה קדישא לייט זענען געווען מיד און שיכור פון דעם שושן פורים סעודה וואס זיי האבן געמאכט, א גאנצע נאכט פריער האבן זיי געטרינקן, אריינגעריסן זיך אין שטובן מיט כח און פלאדנס, ארויסגעכאפט וויין פון קעלערס, ארויסגעגנבעט, און זיי האבן מיט דער אידענע נישט געוואלט רעדן. א גוטן פורים! האט דער גבאי פון דער חברה קדישא, א טויטשיכור'ער, געשריגן צו די אלמנה, ארורה זרש! די אידענע איז געגאנגען צום ראש הקהל, נאָר ער האָט זי נישט אױסגעהערט. אַ שײנע מעשׂה, האָט ער זיך געקרימט, אַזש אױף די זאַמדן פֿאָלג מיך אַ גאַנג. די אַלמנה איז אַהײמגעגאַנגען. זי איז צוגעגאַנגען צום װינקל שטוב, װוּ איר אַלט חופּה-קלײד איז נאָך געהאָנגען אונטער אַ לײַלעך. זי האָט דאָס לײַלעך אַראָפּגענומען, צעשניטן עס און דערפֿון דעם קינד אירע תּכריכים אױפֿגענײט. דערנאָך האָט זי פֿון איר קױשל אױסגעשאָטן אַלע קערלעך און דאָס קינד דערין אַרײַנגעלײגט. מיט אַ געוויין האָט זי עס אַוועקגעטראָגן צום בית-עולם און געגעבן קונע שמשן אַ גילדן, ער זאָל עס טוען זיַיַן רעכט. ביַיַם צוריקגיין פֿון בית-עולם, האָט זי ביידע דאַרע הענט פֿון איר שוואַרצע צעריסענע שאַל אויפֿגעהויבן אין די הויך צו דער שטאָט און זי פֿאַרשאָלטן.

ראטעוועט מיין קרוין פון קאפ. תחילת איז מען געלאפן צו דאקטוירים, פון ארעמע געסלעך זענען געלאפן ווייבער אין שלאף קאפקעס צו שמשון רופא אינמיטן די נאכט און געקלאפט מיט געביילטע פויסן אין די לאדענס, גזלן, עפנט! פון באלעבאטישע הייזער איז מען געלאפן צום פוילישן דאקטער יערעצקי. א משוגענער איז ער געווען דער יערעצקי. א צעדרייטער. ער האט געשריגן אויף די קראנקע, אמאל אפילו דערלאנגט א פעטשל אויך. פּופּיק, צײַג, שײגעץ, האָט ער גערעדט מיט ייִדישע װערטער, אַכציק שװאַרץ יאָר, אױ װײ, משה! פּרץ, האָבן אים ייִדן אין בלױזע מיט אָפּגעדעקטע קעפּ געבעטן, פֿריִער גאָט, דערנאָך דו, פּראָפֿעסאָר, זײַ אַ גוטער מלאך! נגידים האָבן גענומען דעם קאָזאַקן-דאָקטער שאַלופּין, שאַלאַפּניקאָװ, אַ גענעראַל מיט אַ באָרד ביזן גאַרטל. ניטשעװאָ, גאָלובטשיק, ניטשעװאָ! האָט ער געהאַט אַ טבֿע צו טרײסטן מיט אַ טיפֿן באַס. אפילו ביי א גוסס האט ער נישט פארלוירן זיין גוטמוטיגע רואיגקייט, ניטשעווא גאלובטשיק! ניטשעווא! זיי האבן געארבעט די דאקטוירים, באטראכט, פארשריבן מעדיצינען, דערנאך לאנג די הענט אין שיסל אין ווארעם וואסער מיט זייף געוואשן, נאר געהאלפן האבן זיי גארנישט. די מגיפה האט זיך געשפרייט אלס מער און מער. סוף זייט זיבן, המשך זייט אכט.